שלום וברכה צו יא מה שומער. נעכטן, ס'טייטש מאנטיג, דינסטיג ביינאכט הייסט, האבן אראבישע טעראריסטן פון עזה געשאסן איבער הונדערט ראקעטס צו די ארומיגע ישובים און שטעט פון ארץ ישראל. די תירוץ איז געווען דאס מאל פארוואס שיס איך ראקעטס, ווייל א טעראריסט וואס איז געהאלטן געווארן אין די מדינת ישראל תפיסה איז געשטארבן. ער איז געשטארבן נאכן דורכפירן א הונגער סטרייק, דאס הייסט ער האט זיך אפגעזאגט פון עסן. פארוואס האט ער געסטרייקט? פארוואס האט ער מחליט געווען אויפצוהערן עסן? און אדער פארוואס האט ער מחליט געווען צו פאסטן? ווייל ער האט געוואלט מען זאל אים ארויסלאזן, ער האט געוואלט מען זאל אים ארויסלאזן פון תפיסה. פארוואס זאל מען אים ארויס לאזן פון תפיסה? ווייל פארוואס נישט? ער האט חשק. אבער די אמת'דיגע סיבה איז ווייל ער און אנדערע האבן גענוצט דעם טאקטיק שוין אין די פארגאנגענהייט מיט סוקסעס. ס'איז געלונגען. אבער פאר אונז קומען צו צום הונגער סטרייק, לאמיר קודם זען ווער דער מענטש איז. ווער דער מענטש איז און פארוואס איז ער לכתחילה אנגעקומען אין תפיסה. דער געשטארבענער ארעסטאנט, פאר וועמענס טויט די איסלאמיק דזשיהאד און כאמאס האבן זיך נוקם געווען מיטן שיקן שיסן ראקעטס אויף ציווילע מענטשן, ציווילע געגנטער פון שטעט, ארום עזה. ער האט געהייסן חדר עדנאן. חדר עדנאן. איז געווען א הויכראנגיגער פיגור, א ערנסטע פערזענליכקייט, א פירנדע פערזענליכקייט אין א טעראר גרופע וואס הייסט די איסלאמישע דזשיהאד, די פאלאסטינישע, די פאלאסטינער איסלאמישע דזשיהאד. די איסלאמיק דזשיהאד איז די סאמע ראדיקאלע, ס'איז די ראדיקאלסטע טעראר גרופע, די ראדיקאלסטע פאלאסטינער טעראר גרופע, ס'איז דא כאמאס און ס'איז דא נאך, די איסלאמיק דזשיהאד ווערט פאררעכנט אלס די ערגסטע פון זיי, ס'ווערט פאררעכנט אלס די ערגסטע צווישן די אנדערע טעראר גרופעס, נישט נאר וועגן די מעשים, די רציחות וואס די גרופע פירט דורך, האט דורכגעפירט, און פירט כסדר דורך, פרובירט דורכצופירן, אסאך מער ווי ס'געלונגט, ברוך השם פאר דעם, נאר אויך וועגן די אידעלאגיע. איצט די פאלעסטיניען, די פי איי דזשי וויאזוי ס'ווערט גערופן בקיצור אויף ענגליש די איסלאמיק דזשיהאד, קוקט אן די קאנפליקט מיט מדינת ישראל ווי א פרט אין א ריזיגע מלחמה פון דורות, צווישן די צוויי יסודות'דיגע כוחות אין די וועלט צוויי יסודות'דיגע באגריפן פון גוט און שלעכט, און לויט זייער לויט זייער וועג פון עס אנקוקן קען מען זיך אליינס פארשטעלן ווער ס'איז גוט, גוט זענען זיי, די איסלאמישע דזשיהאד, און שלעכט זענען להבדיל די אידן. איז מדינת ישראל איז א פרט אין א מלחמה, אין א לאנג פארצויגענער קאמף, לאנג מיינט מען דורות, צווישן איסלאם און להבדיל אלף אלפי הבדלות יהדות, יהדות און אידן, ס'אידישע פאלק, כלל ישראל. איז די פאנאטיקער אין די איסלאמישע דזשיהאד קוקן אלעס אן ווי איין גרויסע טשולנט, ווי איין גרויסע, ווי איין גרויסע זאך, און די מלחמה ווערט געפירט קעגן די גאנצע געשעפט. אין אנדערע ווערטער, די ווארט איז יהדות. ס'איז נישט נאר א, ס'איז א צוזאמשטעל פון צוויי חלקים. דא דא א נאציאנאליסטישע חלק פון לאנד, טייטש די אראבער, קעגן מדינת ישראל, און אויכעט איז דא דא א רעליגיעזער עלעמענט, טייטש אז ס'איז א מלחמה פון זייער רעליגיע, פון זייערע רעליגיעזע איבערצייגונגען, קעגן להבדיל אלף אלפי הבדלות, דת ישראל, און די א חלק פון די אידעאלאגיע פון דעם איסלאמישן דזשיהאד זאגט אז די אראבער, וועמענס ציל סוף כל סוף איז צו באהערשן די גאנצע וועלט, אז זיי קענען נישט אויספירן אנקומען צו דעם ציל וואס זמן מדינת ישראל עקזיסטירט, און מיט דעם פרט מיינען זיי טאקע בעיקר מדינת ישראל די לאנד. סאו וויבאלד דאס איז אזא שטער איז נישט דא קיין אנדערע ברירה ווי מדינת ישראל זאל אונטערגעברענגט ווערן, און דא דא נאך א פרט מיט וואס די איסלאמישע דזשיהאד איז אנדערש ווי אסאך אנדערע טעראר גרופעס, אז זיי זענען נישט צופרידן מיטן נעמען באקומען א חלק און גרינדן א פאלעסטינע, זיי ווילן אז גאנץ אז מדינת ישראל זאל בכלל נישט עקזיסטירן, ס'מוז אונטערגיין, נישט קיין חילוק ווי און וואס, אזא זאך טאר נישט זיין, סא דאס איז די איסלאמיק דזשיהאד, וואס האט שוין דורכגעפירט זייער אסאך רציחות און טעראר אקציעס קעגן אידן און קעגן מדינת ישראל בפרט, און אין די ארגאניזאציע איז דער יעצטיגער פארשטארבענער ארעסטאנט געווען. א הויכראנגיגער מיטגליד. אדנאן, דער וואס איז נארוואס געשטארבן, איז געבוירן געווארן און אויפגעוואקסן און אויך יעצט געוואוינט אין די שטאט דזשענין. דזשענין איז א שטאט, באוואוינט, אן אראבישע שטאט אין צפון פון שומרון, און א סך צרה לייט. ס'איז א צענטער פון טעראר טעטיקייטן פון טעראר פון טעראר פון טעראריסטן וואס קומען פון דארטן וואס מושטירן זיך דארטן וואס קומען פון דארטן ארויס די שטאט איז זייער אפט אין די נייעס און רובא דרובא מאל איז עס אין די נייעס בשייכות מיט טעראר און רציחה אגב די שטאט דזשענין אזוי איז אנגענומען צווישן רוב פון די פארשער איז די שטאט עין גנים וואס איז געווען א חלק פון די נחלה פון שבט יששכר. ס'ווערט דערמאנט אין ספר יהושע און דאס איז איינע פון די שטעט וואס איז אפגעגעבן געווארן פאר די לוויים, די לוויים האבן באקומען שטעט אין פארשידענע, זיי האבן דאך נישט באקומען קיין אייגענע נחלה, שבט לוי, איז האבן זיי באקומען די שטעט וואו צו וואוינען, האבן זיי באקומען פון די אנדערע שבטים וואס האבן אזוי אוועק געגעבן די שטאט און יענע שטאט, און עין גנים איז געווען אזא, איין אזא שטאט וואס שבט יששכר האט געגעבן. פאר די לויים. סאו דער עדנאן איז געווען א קאפ ווייטאג און א צרה'לע נישט נאר פאר מדינת ישראל נאר אויכעט פאר די פאלעסטינער אויטאריטעט. די פאלעסטינער אויטאריטעט איז די, לאמיר רופן די רעגירונג, די פירערשאפט פון די שטחים וואס די אראבער האבן באקומען אונטער די אסלאו אפמאכן פון די ניינציגער יארן. דעמאלטס האט מען פרובירט אויסארבעטן א שלום. צווישן מדינת ישראל און די אראבישע פארשידענע אראבישע פראקציעס, און מדינת ישראל איז איינגעגאנגען האט צוגעשטימט צו געבן שטחים פאר די אראבער אז זיי זאלן דארטן אוועקשטעלן א אייגענע כמו רעגירונג, פירן אן אייגענע ווערטשאפט, אז זאכן זאלן זיך מסדר זיין, און מדינת ישראל וועט זיי אויך געבן געלט און זיי העלפן זיך אוועקשטעלן, ס'טייטש מושטירן, טרענירן פאר זיי א פאליס פארס, א פאליציי קראפט, און טאמער זאכן וועלן זיך אויסארבעטן וועט מען קענען גיין פון דארטן און ווייטער. סאו דזשענין איז איינע פון די שטעט וואס איז אין די שטחים, די שטחים וואס זענען אונטער די אנפירערשאפט, אונטערן קאנטראל פון די פאלעסטינער אויטאריטעט, אבער די פארשידענע טעראר גרופעס ווי כאמאס, איסלאמיק דזשיהאד און אנדערע פירן מערכות נישט נאר מיט מדינת ישראל נאר אויך מיט די פאלעסטינער אויטאריטעט, איז דער זעלבער עדנאן איז שוין געווען ארעסטירט מער ווי איין מאל דורך די פאלעסטינער אויטאריטעט פאר צרות וואס ער האט זיי געמאכט, אבער אין מדינת ישראל תפיסות איז ער אויך געווען אן אפטער גאסט און זיין, זיין, יעצט ווען ער איז געשטארבן האט ער געהאלטן נאכן ארעסטירט ווערן צום דרייצנטן מאל. ער איז ארעסטירט געווארן ווי מען קען זיך פארשטעלן וועגן זיין טעראר טעטיקייטן, וועגן די ראלעס וואס ער האט געשפילט אין פארשידענע טעראר פלענער און טעראר אקציעס. סאו אין די פארגאנגענהייט האט דער עדנאן מצליח געווען זיך ארויסצוזעהן פון מדינת ישראל תפיסות, און טאקע דורכ'ן נוצן די טאקטיק, די טאקטיק פון גיין אויף א הונגער סטרייק. א הונגער סטרייק קען זיין אין פארשידענע פארמען, פון פארשידענע מדריגות, די עקסטרעמסטע דערפון איז אז ער הונגערט, ער פאסט, מען נעמט גארנישט אריין אין מויל אדער כמעט גארנישט אריין אין מויל, און די ציל דערמיט איז אז ער ווערט קראנק און שוואך, ווערט קראנק און שוואך דאס איז אן אופן פון ציען אויפמערקזאמקייט, ציען אויפמערקזאמקייט פון לאמיר זאגן סיי די זיינע אראבישע שטיצערס און אויך פון די אינטערנאציאנאלע שטיצע, פון די מידיע פון אנדערע לענדער, יא, עפעס א קוק דער ארעסטאנט איז געפייניגט, די פאקט אז יענער איז אויף צרות, אז יענער איז אין יסורים, אז ער איז קראנק, ציט אסאך מער אויפמערקזאמקייט ווי סתם עמיצער וואס איז ארעסטירט געווארן און ער זיצט אין תפיסה. סא דאס איז א אלטע טאקטיק וואס ער האט, וואס אנדערע נוצן אויך איבער די גאנצע וועלט, און דער עדנאן האט עס גענוצט, נאר ער האט עס גענוצט מיט הצלחה, דאס טייטש אז ס'איז אים געלונגען באפרייט צו ווערן פון תפיסה דורכ'ן נוצן די טאקטיק, און ער איז אזוי ארום געווארן דער וועגווייזער פאר אנדערע ארעסטירטע טעראריסטן, מענטשן אראבער וואס זענען ארעסטירט געווארן אין מדינת ישראל וועגן טעראר טעטיגקייטן, אז זיי האבן גענוצט די זעלבע טאקטיק, ווייל ס'ארבעט, מען איז ארויס אויף א הונגער סטרייק, ס'האט אנגעהויבן ווערן, ס'האט אנגעהויבן קומען דרוק פון די אנדערע פון פארשידענע ריכטונגען איבער דער וועלט, און ס'איז זיי געלונגען אויב נישט באפרייט צו ווערן כאטש צו קענען אויסארבעטן פארשידענע תנאים זיך גרינגער צו מאכן אדער בקיצור ס'האט זיי גוט גענוצט ס'האט זיי גוט געדינט איז דער עדנאן וואס איז יעצט געשטארבן טאקע פון דעם הונגער סטרייק האט עס אליין שוין גענוצט סוקסעספולי אין די פארגאנגענהייט און אנדערע האבן אים נאכגעמאכט און מיט די זעלבע רעזולטאטן מיט גינסטיגע רעזולטאטן. א הונגער סטרייק קען זיין ממש פאסטן, גארנישט ארייננעמען אין מויל, אפטמאל און געווענטליך מיינט א הונגער סטרייק אז מען עסט נישט גארנישט, אבער לאמיר זאגן מען טרינקט יא אביסל וואסער, אדער מען שלינגט פארשידענע ווייטעמינס, מען נעמט אריין זאכן, פארשידענע סובסטענסעס, נוטריענטס, כדי צו קענען האלטן דעם קערפער ביים לעבן, אז די אברים, די אינערליכע אברים, זאלן בלייבן פונקציאנירן, אין אנדערע ווערטער ער זאל נישט שטארבן, אבער עס איז א סכנה, ווייל אז מען עסט נישט. איין טאג, צוויי טעג, אין דעם פאל, דער עדנאן האט אנגעהאלטן זיין הונגער סטרייק פאר כמעט דריי חדשים. מען עסט נישט און מען טרינקט נישט געהעריג, ממש נאר די מינימום, דעמאלטס ווערט די קערפער אפגעשוואכט און די מענטש ווערט קראנק. יעצט, ס'איז דא די אפשען, ס'איז דא די ברירה, אז ווען עימיצער גייט אויף א הונגער סטרייק, אז מען זאל אים צווינגען צו עסן, ס'דא פארשידענע אופנים וויאזוי מען קען צווינגען א מענטש צו עסן, אויף ענגליש רופט זיך עס פארס פידינג. ס'איז אזא מין, ס'איז אזא בחינה ווי, כ'מיין לאמיר זאגן א להבדיל צווישן מענטשן און חיות, אז א געשטאפטע גאנז איז, א געשטאפטע גאנז איז א גאנז וואס מען שטאפט אריין עסן מער ווי ס'וויל, און קעגן די ווילן, די גאנז וויל שוין נישט עסן, און מען שטאפט אים נאך אלץ אריין עסן, מען צווינגט אים דערצו, כדי ער זאל ווערן פעטער, איז אזא מין בחינה איז אויך דא, אז ס'איז דא אזא זאך מען קען צווינגען עמיצן צו עסן, ס'דא פארשידענע מיטלען דערצו, די שאלה איז נאר צו דאס איז לעגאל, און דאס איז א מחלוקת הפוסקים צווישן די לעגאלע עקספערטן איבער די וועלט בכלל. איז למעשה איז די די נושא איז קאנטראווערסאל צו מען זאל צווינגען אזא ארעסטאנט צו עסן אדער נישט, צו מען מעג אדער מען טאר נישט, אבער בפועל זענען דא אסאך לענדער, אריינגערעכנט מערב וועלט לענדער, וואס ווען ס'איז נישטא קיין אנדערע ברירה, וואס די סיבה זאל נאר נישט זיין, וואס די נישט ברירה זאל נאר זיין, נוצן זיי דעם מיטל, אריינגערעכנט די פאראייניגטע שטאטן און טאקע מדינת ישראל. אין מדינת ישראל איז נאר דא איין פרט אז מען טאר נישט צווינגען. טאר נישט פארס פידן אן ארעסטאנט פאר א ריכטער באשטעטיגט עס וואס יעדע פאל דארף געברענגט ווערן פאר א דזשאדזש און די ריכטער דאס הייסט די מדינה דארף מאכן איר קעיס דארף מאכן זייער קעיס פארוואס ס'איז דא וויכטיג און די דזשאדזש הערט אויס און ער איז שוקל און ער פסק'נט. דאס איז די זאך מיט א הונגער סטרייק דער מיטל וואס דער יעצטיגער פארשטארבענער טעראריסט האט גענוצט מיט הצלחה ביז יעצט און גענוצט מיט הצלחה, ווי געזאגט, אין די מדינת ישראל תפיסות אליין. ש. מ'נעמט נישט יעצט אין חשבון די דאס ווען ער איז געווארן ארעסטירט דורך די פאלעסטינער אויטאריטעט. מדינת ישראל תפיסות אליין איז ער שוין אנגעקומען דרייצן מאל, יעדעס מאל וועגן די זעלבע סיבות, און ער האט זיך באוויזן ארויסצודרייען, און ווען ער איז באפרייט געווארן, ארויסצודרייען מיינט אין אנדערע ווערטער צווינגען דורכ'ן נוצן דעם מיטל פון א הונגער סטרייק און אויפברענגען א שטורעם פון דעם און דרוק פון דעם און פון יענעם האט ער באוויזן צו געווינען זיין באפרייאונג פון תפיסה און יעדעס מאל האט ער זיך אומגעקערט צו די זעלבע זאכן צו די זעלבע טעראר אקטיוויטעטן איז דאס מאל האט מדינת ישראל מחליט געווען נישט צו באפרייען און ער איז ער האט אנגעהאלטן מיט זיין הונגער סטרייק און ווי געזאגט א הונגער סטרייק קען ברענגען די רעזולטאטן וואס ס'האט דאס מאל געברענגט און ער איז געשטארבן. וועגן זיין טויט האבן די עה די איסלאמישע דזשיהאד און די און די אנדערע טעראר גרופע כאמאס, די צוויי ארבעטן לעצטנס אפט מאל צוזאמען, האבן באשלאסן זיך נוקם צו זיין, און נוקם זיין דורכן שיסן ראקעטס. יעצט די מידיע איבער די וועלט, נישט די גאנצע אבער א גרויס חלק פון די מידיע איבער די וועלט, אין יוראפ און אפילו אין אמעריקע, וואס זענען לינק געשטימט, אדער שטארק לינקס, מיט ליבעראלע אדזשענדעס, פארשטייט זיך ווערט דער ווערט די עכטע ביאגראפיע פון דעם טעראר פון דעם פארשטארבענעם טעראריסט פארוואסערט, און ס'ווערט מער ארויסגעהויבן די אנדערע ארומיגע פאקטן. און ס'איז דא פארשידענע קינסטליכע וועגן, קינסטליכע מיטלען וויאזוי מ'קען דאס טון, אז די וואס דו דערמאנסט פריער און וואס דו דערמאנסט שפעטער, וועלכע נקודה ווערט מער ארויסגעהויבן און וועלכע נקודה ווערט דערמאנט וועלכע נקודה ווערט דערמאנט בדרך אגב, נאכדעם וואס דו ל למשל איז דארטן וואו זיי לייגן צו די ווארט אנגעבליך, אלעדזשד, אין זאכן וואס זיי שטעלן אוועק אלס א פאקט, אנגעבליך איז א זייער א אומשולדיגע ווארט, א קליינע ווארט, באשטייט פון אפאר אותיות, אבער ס'קען ממש ארויסנעמען די לופט און פארוואסערן די ארויסנעמען די נשמה פון א זאך. למשל איז געווען איין געוויסע בריטישע מידיע פלאטפארמע וואס האט געמאלדן די נייעס ס'איז דאך געווען א קרבן אויך אין איינע פון די שטעט פון די ראקעטס עמיצער איז ערנסט פארוואונדעט געווארן האבן זיי געשריבן אז יענער איז אנגעבליך איז פארוואונדעט געווארן אנגעבליך דורך די ד אלס א רעזולטאט פון איין אזא ראקעט אטאקע וואס איז געקומען פון עזה, און נאכדעם אין עזה אליין איז אויך עמיצער געשעדיגט געווארן צו געהארגעט געווארן דורך די אטאקעס וואס מדינת ישראל האט נאכדעם דורכגעפירט אין עזה אפצושטעלן די ראקעט אטאקעס, און דארטן האט געפעלט די ווארט אנגעבליך, סא דאס איז א פאקט און דאס איז קען זיין א יא קען זיין א נישט איך בין נישט זיכער. איין כאראקטעריסטישע העדליין איז ברענגט שטארק ארויס, דאס איז פון אל-דזשאזירא, אקעי, אל-דזשאזירא איז א אן אראבישע מוסולמענישע נייעס מידיע סטאנציע וואס ווערט פינאנצירט און באלאנגט בעצם צו די רעגירונג פון קאטאר, איז געגאנגען א שטאפל ווייטער, איז ווען זיי האבן דערציילט די נייעס און געמאכט א סך הכל פון דעם מענטש, דער איז דאך די העלד פון די געשיכטע, בעצם, לכאורה, ניין? דער עדנאן וואס איז געשטארבן, און לכבוד דעם זענען די ראקעטס געקומען, ער איז דא די העלד, ער איז די צענטער פון די גאנצע געשיכטע, איז די טיטל פון יענעם ארטיקל איז אזוי, ארעסטס, האנגער סטרייקס, פראטעסטס, די לייף אוו חדר עדנאן, ס'טייטש, ארעסטן, הונגער סטרייקס און פראטעסטן, דאס לעבן פון חדר עדנאן יא? האט מען געמאכט א סך הכל פון זיין לעבן וואס באשטייט פון, ארעסטירט ווערן, גיין אויף הונגער סטרייק, און פראטעסטירן, וואס די גאנצע, וואס די גאנצע צייט ער האט פראטעסטירט, ער איז געווארן ארעסטירט, און געגאנגען אויף הונגער סטרייקס, די הונגער סטרייקס האבן געהאלפן ער זאל באפרייט ווערן, ער איז צוריק געגאנגען פראטעסטירן, צוריק געגאנגען פראטעסטירן האט מען אים ווידעראמאל ארעסטירט. אבער דאס איז די סך הכל געשיכטע פון ראקעטס וואס זענען געשאסן געווארן אויף שטעט אין דרום און די וואס גרעניצן זיך וואס געפינען זיך אין די אומגעגנט פון עזה אלס נקמה פאר פאר עמיצער וואס איז געשטארבן דורך א הונגער סטרייק נאכדעם וואס ער איז ארעסטירט געווארן וועגן טעראר טעטיגקייטן נאכדעם וואס ער איז באפרייט געווארן פון א אנדערע הונגער סטרייק וואס ער האט געמאכט ווען ער איז ארעסטירט געווארן וועגן טעראר טעטיגקייטן. ברכה און הצלחה.